א גוטן ערב שבת קודש פרשת נצבים, אתם נצבים היום כולכם לפני השם אלקיכם, כ'האב געוואלט מאכן א ספעציעלע דרשה פאר פרויען און אביסל זיי געבן צו פארשטיין ווי אונז קוקט מיר ארויס אז זיי זאלן דאווענען, יעצט איך וויל קודם מסביר זיין, די פרויען וואס האבן קינדער אין שטוב די טארן נישט גיין דאווענען, זיי קענען דאווענען אינדערהיים, די וואס האבן שוין נישט קיין קינדער זענען שוין עלטערע פרויען, אויף די ערליכע פרויען קוקן מיר אונז ארויס אז עטס זאלטס גיין דאווענען און עטס זאלטס מאכן זיכער אז ענקערע מענער גייען דאווענען, איך רעד מען זאל זיך אונטערנעמען עפעס צום נייעם יאר, איך וויל ענק עפעס זאגן, די רבנים זאגן מיר, איך דאוון דאך נישט אין די היימישע שולן ווייס איך נישט, אפילו פאר מען האט מיך געלייגט אין חרם שרייען זיי דאך אויכעט אז איך האב נישט געדאוונט קיינמאל דא אין שול, עטס קענטס דאך די אזיאטישע מארמאראשע וועגן, ווען איך האב געדאוונט דא אין סאטמאר האט געפעלט אינגעלייט, כ'האב אייביג געזאגט. דארף נעמען א מענטש, ער זאל נעמען די אינגעלייט אין די הענט אריין, און מען זאל זען זאלן קומען דאווענען, זיי דאווענען נישט, זיי לייגן נישט קיין תפילין, איך וואלט געוואלט מאכן צום נייעם יאר יעדער זאל זיך אונטערנעמען א קלייניקייט, שחרית זאלסטו שיקן דיין מאן דאווענען, זאלסט מאכן זיכער ער דאווענט, מנחה פאפט ער דיך אויס, אמאל דאווענט ער יא אמאל נישט, ס'איז דאך ביי די ארבעט, דו קענסט עס קאנטראלירן, מעריב זאלסטו זען ער זאל דאווענען אין שטוב. רבי שמעון בן יוחאי זאגט אז מען זאגט שחרית און ערבית איז מען יוצא לימוד התורה. מעריב זאלסטו אים נישט לאזן ארויסגיין ער האט א קאר, ס'איז זעקס אזייגער וועט ער אוועק גיין פון שטוב און ער וועט אהיימקומען איינס און ווען ער איז שוין אום געווען אין אלע מיסע פלעצער. מעריב זאלסטו אים אויסהערן וויאזוי ער דאווענט און אזוי צוביסלעך וועט ער זיך צוגעוויינען צו דאווענען. ס'איז ממש א שרעק ווי די רבנים זאגן מיר אז ס'פעלט זיכער פופציג זעכציג פראצענט פון די אינגעלייט פון די בתי מדרשים. מען דאווענט נישט, חברה ווילן נישט דאווענען, זיי האלטן נישט ביים דאווענען און זיי מוזן זיך אנהייבן צוצוגעוויינען און די אידישע טאכטער מוזט אנהייבן צו העלפן, דאס איז די וואס זענען, זיי האבן יעצט חתונה געהאט, כ'מיין די יונגע ווייבלעך, אבער פון די עלטערע ווארט מיר אונז שוין אז זיי זאלן גיין אין שול, זאלן בעטן פאר. פארן אייבערשטן פאר גלות השכינה, דער אייבערשטער זיצט אין איין צער מיט אונז. יעצט, זיי ברענגען נאך פון רבי חזקאל קאזמירער ברענגען זיי נאך א מורא'דיגע זאך, אז דער שבת פאר ראש השנה, אין דעם איז נכלל דאס גאנצע סליחות, זכור ברית, דאס גאנצע דאווענען פון ראש השנה מיט אלע פיוטים, און דעם גאנצן דאווענען פון יום כיפור מיט אלע פיוטים, און דעם גאנצן דאווענען פון סוכות הושענא רבה שמיני עצרת ביז נאך שמחת תורה, די גאנצע כח פון די אלע תפילות. און דאס גאנצע הייליגקייט פון די אלע תפילות דאס ליגט אינעם שבת פון פאר ראש השנה, כ'האב שוין אמאל נאכגעזאגט, רבי איציקל האט געזאגט ס'הייסט שבת פארשפיל די שבת פארן דער חתן גייט חתונה האבן, ווייל אזוי ווי ער טוט זיך אויפירן דעמאלט שבת, אזוי שפילט זיך אים אפ א גאנץ לעבן, דאס זעלבע זאגט ער, זאגט מען פון רבי חזקאל קאזמירער ברענגט מען עס, אז די גאנצע ראש השנה יום כיפור און סוכות מיט אלע פיוטים מיט אלע תפילות מיט אלע סליחות'ער מיט. אלעס ליגט אין דעם שבת וואס גייט קומען די וואך, סאו דארף מען זיך נעמען אין די הענט אריין און מען דארף זען אז מען זאל זיך אונטערנעמען גוטע זאכן, מען זאל טון גוטע זאכן, אין אמת'ן שטייט אין די ספרים אז אין דעם ליינט מען פרשת כי תבוא און דארט איז דאך דא די תוכחה, איז ליינט מען עס א וואך פאר ראש השנה, כ'האב עס שוין נאכגעזאגט ווייל ס'זאל זיין תכלה שנה וקללותיה עס זאל זיך שוין אויסלאזן אלע קללות, יעצט. די לעצטע שבת פונעם יאר איז אויך מרומז אויף אונזער דור, ואמר הדור האחרון, אזוי שטייט אין פסוק, דאס איז אונזער דור. יעצט לאמיר אביסל ארומרעדן, שטייט אין די פרשה, אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם, עטס שטייטס דא אלע פארן אייבערשטן, און. משה רבינו האט זיי געזאגט מוסר, פאר ער איז אוועק. יעצט שפעטער אין קפיטל כ ט פסוק י ב שטייט למען הקים אותך היום לו לעם והוא יהיה לך לאלקים כאשר דיבר לך וכאשר נשבע לאבותיך. לאברהם ליצחק וליעקב. עס זאגט דער רש י א מורא'דיגע זאך אין מדרש אגדה למה נסמכה דער מדרש אגדה זאגט פארוואס עס שטייט נאנט פרשת אתם נצבים לקללות, פריער איז דאך געווען די קללות און יעצט שטייט אתם נצבים, אין די פריעריגע פרשה אין פרשת כי תבוא זאגט דער מדרש אגדה לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתיים די אידן האבן געהערט צדיק ח' קללות זיי האבן געהערט הונדערט קללות ווייניגער צוויי דאס איז חוץ ממ ט שבתורת כהנים אויסער די מ ט די נײַן און פֿערציק וואס איז געווען תורת כהנים יענע קללות ווערט געברענגט אין רמבן דאס איז געווען נאר וועגן שמיטות מיט יובל וועגן דעם איז געווען נײַן און פֿערציק די קללות דאס באגלייט אונז נעבעך ואמר הדור האחרון אפילו ביז יעצט אונז האמיר געזען די אלע קללות נישט אונז אונזערע עלטערן האבן דאס אלעס געזען זאגט דער פסוק רש י הוריקו פניהם זייער פנים זענען געווארן אינגאנצן גרין אזוי ווי א מת א מת שטייט מת איז זיין פנים איז ווערט אינגאנצן גרין, ואמרי זיי האבן געזאגט מי יוכל לעמוד באלה ווער וועט עס דען קענען אויסהאלטן, התחיל משה לפייסם האט זיי משה רבינו אנגעהויבן מפייס זיין אתם נצבים היום, עטס שטייטס דא היינט, הרבה הכעסתם למקום עטס האטס אסאך דערצערנט דעם אייבערשטן ולא עשה אתכם כלייה, והרי אתם קיימים לפניו, זעסט דאך עטס שטייטס נאך דא כאטשיג ס'איז דא די אלע קללות. יעצט מען דארף פארשטיין וואס וויל דא רש י מיט דעם מדרש אגדה, ער וויל צעוואסערן דעם ענין וואס די אידן האבן געהערט די צדיק ט קללות און דאס וואס האט זיי ווי מען זאגט בארירט, ער וויל זאגן דער אייבישטער האט געזאגט ס'וועלן קומען די אלע קללות און וואס עטץ זענטס נאך דא היינט ס'וועט ענק גארנישט קומען, וואס פונקט וויל דער מדרש אגדה? נאר מען קען זאגן א פשט אזוי, ס'ווערט געברענגט אין פרשת וילך, דאס איז אין קאפיטל י א, פסוק י"ז, דארט שטייט והסתרתי פני מהם דער אייבערשטער זאגט כ'האב באהאלטן מיין פנים און ומצאוהו ס'וועט זיי טרעפן רעות רבות אסאך שלעכטס וצרות און צרות. ואמר ביום ההוא וועלן אידן דעמאלט זאגן הלא ווייסט פאר וואס דאס קומט על כי אין אלקי בקרבי ווייל דער אייבערשטער איז נישט מיט אונז מצאוני הרעות האלה האט אונז געטראפן די אלע שלעכטע זאכן נאכדעם שטייט ווייטער אין פסוק י"ח ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא איך וועל באהאלטן דער אייבשטער זאגט איך'ל מיך באהאלטן דעמאלטס טאג על כל הרעה אשר עשה אויף דעם אלעם שלעכטן וואס איז געטון כי פנה אל אלהים אחרים ווייל ער האט זיך געווענדן צו אנדערע אפגעטער לכאורה איז דא נישט צו פארשטיין דער פסוק. איין פסוק מיטן צווייטן זענען דאך א סתירה, די אידן זענען זיך מתוודה, זיי זאגן הלא כי אין אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה, נו, וואס ווערט דער אייבערשטער יעצט ברוגז אז ער זאגט ואנכי הסתר אסתיר פני? די אידן זענען דאך מודה אז ווייל כי אין אלקי בקרבי מיר האבן נישט גענוג אפגעגעבן דעם אייבערשטן, זיין כבוד, מיר האבן נישט גענוג געלערנט זיין תורה און נישט געהאלטן זיינע מצוות. זאגט אבער דער הייליגער הייליגער הייליגער ר' בונם פון פשיסחא א מורא'דיגע זאך, ער זאגט א מורא'דיג ווארט, דער שם משמואל ברענגט עס פון ר' בונם פון פשיסחא, ווען א איד רעדט זיך איין אז אפילו ווען ער האט געטון די גרעסטע עבירות וואס איז דא אויף די וועלט, רעדט ער זיך איין אז דער אייבערשטער איז נישט דארט, דאס איז די גרעסטער חטא. זאלסט וויסן דער אייבערשטער איז מיט דיר גם כי אלך בגיא צלמוות, אפילו ווען דו זינדיגסט, דער אייבערשטער איז מיט כלל ישראל אייביג און ער איז מיט יעדן יחיד, און אז דו האסט דיר איינגערעדט אזא מין זאך אז הלוא כי אין אלקי בקרבי, וועגן דעם מצאוני הרעות, זאלסטו וויסן ואנכי הסתר אסתיר פני, ווייל דאס הייסט אזוי ווי. פנה אל אלהים אחרים, ווען א איד זינדיגט דארף ער וויסן איך האב טאקע געזינדיגט, אבער דער אייבשטער איז נישט אוועק פון מיר, ער זיצט מיט אונז, מען זאגט ביי יום כיפור ביי די עבודה, עס שטייט אין פסוק השוכן אתם בתוך טומאותם, און דער מדרש דרשנ'ט דארטן אתם אפילו שוגגים אתם אפילו מזידים, וואס א איד זאל נאר טון אפילו במזיד איז דער אייבשטער מיט אים נאך, און ער זיצט און ווארט און ער בעט אים קער דיך צוריק. איך האב דיך נאך נישט איבערגעלאזט, דו אפשר מיך יא, אבער איך האב נאך דיך נישט איבערגעלאזט, אזוי זאגט דער אייבערשטער. וועגן דעם ווען א איד זאגט אז הלא כי אין אלקי בקרבי מצאוני הרעות האלה, זאלסטו וויסן ואנוכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא, דאס איז די גרעסטע מינות וכפירה וואס א מענטש קען זאגן, אז וועגן דעם האט מיך געטראפן די אלע צרות. וועגן דעם, ווייל הלא כי אין אלקי בקרבי, דער אייבערשטער איז אייביג מיט דיר און ער איז מיט יעדן איד, ווערט דער אייבערשטער אזוי ברוגז אז ער זאגט, ואנכי הסתר אסתיר, כי פנה אל אלהים אחרים. דאס איז ביים אייבערשטן גלייך אזוי ווי דו האסט דיך געקערט צו אנדערע אפגעטער. אדרבה, פרשת נצבים טרייסט אונז דער אייבערשטער, והיה כי יבואו עליך

יעצט די ומל השם אלקיך את לבבך ואת לבב, דאס איז אלול, דעמאלטס הייבט אונז אן דער אייבערשטער איבערצובעטן, און ער זאגט ווי ווייט ס'האט אונז פארקראכן, איך נעם ענק צוריק, און דאס שפילט זיך אפ אין ראש השנה, מען מאכט א הכנה פון אלול, און א הכנה פון די לעצטע וואך פון די סדרה פון אתם נצבים היום כולכם לפני השם אלקיכם, און במילא איז די ראש השנה. איין שטיק ליבשאפט און איין שטיק זיך צוריק קערן מיט דביקות און מיט אהבה און מיט געגועים צום הייליגן באשעפער. יעצט קומט די פעימאס קשיא, א מענטש זאגט כ'בין שוין אזויפיל יאר אלט, כ'האב שוין אזויפיל צוזאם געזינדיגט, וויאזוי קען איך מיך געבן א דריי אויס, קודם איז דא די תאוות רעות מיט די מידות רעות און נאכדעם א טאמער, מען האט געטון זאכן וואס מען טאר נישט, איז דאך מורא'דיג שווער זיך אפצושטעלן דערפון, לאמיר זאגן מען איז אינוואלווד אין סעקשועל זאכן, צו מען איז אינוואלווד אין דראגס, מען איז אינוואלווד אין אזויפיל שלעכטע העביטס וואס ס'דויערט יארן יארן מען זאל קענען ארויסקריכן, וואס איז די תקנה פאר אזא מענטש? דער מענטש געבט א פרעג, רבונו של עולם איך בין שוין דורכגעפאלן, איך בין שוין געווען אין די צדיק ח' שערי טומאות דארטן די אלע זאכן וואס ס'שטייט אין די תוכחה האב איך שוין מיטגעמאכט, וויאזוי האב איך א וועג אויף צוריק? דער תירוץ איז זייער פשוט, דער ראש השנה איז אזא שטארקע רפואה, ס'איז אזא גוטע מעדעסין, ס'איז אזא שטארקע מעדעסין אז ס'קען דיר אלעס איבערדרייען אין איין מינוט און דו וועסט אפילו נישט גלייבן אז אזוי שנעל קען קומען די ישועה. ס'איז דא ביים יום פון תהלים זאגט מען, ביום חמישי זאגט מען ס'דא א פסוק, כי חוק לישראל הוא משפט לאלקי יעקב, חוק דאס איז מרמז אויף ראש השנה, נאכדעם שטייט אזוי, עדות ביהוסף שמו בצאתו על ארץ מצרים, יוסף הצדיק איז ארויס אויף ארץ מצרים, שפת לא ידעתי, ער האט נישט געקענט קיין שפראך, אשמע, הסירותי מסבל שכמו כפיו מדוד. תעבורנה. די גמרא לערנט אונז אז יוסף הצדיק איז ארויס געקומען פון בית האסורים ווען? ראש השנה. ראש השנה האט זיך אים אלעס איבער געדרייט און ער איז ארויס פון בית האסורים און ער איז געווארן א משנה למלך. הער ווי אזוי דאס איז געגאנגען. ס'איז געגאנגען פראם וואן ענד טו די אדער, פון איין עקסטרים צום צווייטן. יוסף הצדיק איז געווען א יונג בחור'ל, מען האט אים אראפגעשלעפט אויף מצרים, אלס ווייל ער איז געגאנגען מקיים זיין כיבוד אב, גיי זע וואס דיינע ברידער טוען, און מען האט אים אריינגעלייגט אין א גריב צען יאר, עטס קענטס ענק פארשטעלן, ער איז געווען אין אזא ביטערע תפיסה, ער איז געווען א האומלעס מען, ער איז געקומען אויף מצרים, מען האט נישט געוואוסט פון וואו ער קומט, ער איז אפילו, ער האט אפילו נישט געפיט דארט, יוסף הצדיק איז געווען נישט קיין מצרי, איז געווען אן איש עברי, און שטעל דיר פאר, מען כאפט אזא מענטש אן און מען טראגט אים אראפ אין. תפיסה מען שפארט אים איין קודם אויף צען יאר און נאכדעם נאך אויף צוויי יאר, וואס האט ער געוואלט בסך הכל? ער האט געוואלט אז דער שר המשקים זאל אים געדענקען ווען ער וועט קומען צו פרעה'ן, ווייל ער איז דאך דא געווען אפילו בירגערלאזע, נאובאדי נאו, קיינער האט נישט געוואוסט וואו ער איז פון וואו ער איז, גארנישט, נאו היסטערי, מען האט נאר געהאט א סוספעקט, א סוספישן, מען האט געזאגט ער האט געוואלט טוהן זנות מיט. דעם ווייב פון זיין באלעבאס. ער האט נישט געהאט פאר וועם מודיע צו זיין אז ער געפינט זיך אין דעם גריב, און ער האט נישט געהאט וואס מודיע צו זיין. ער איז געווען נעבעך פארכאפט אין א פלאץ אין נאו מענס לענד ווי מען רופט עס. און ווער איז געווען יוסף? יוסף הצדיק איז געווען א זון פון יעקב אבינו. יעקב אבינו איז געווען א גרויסער עושר. יעקב אבינו איז געווען א איד וואס האט געלערנט תורה, און האט אריינגעפלאנצט אין דעם יוספ'ן פון די גאנצע תורה וואס ער האט געלערנט פון שם ועבר.

טראכט איך האב מקדש געווען שם שמים, איך האב נישט אנגערירט אשת פוטיפר, איך בין א יונג בחור'ל, כ'האב געהאט אלע תאוות מיט אלע תענוגים זענען געשטאנען פאר מיר אז איך זאל עס טון, איך האב עס נישט געטון. דער יסוד העבודה ברענגט אז אלע נסיונות פון ניאוף, ווי לאנג די וועלט וועט שטיין, איז אלעס איז דעמאלטס געלעגן אין יוסף, און ווייל ער האט עס נישט געטון קען זיך יעדער איד נאכדעם מתגבר זיין. ברענגט ער נאך מער, ווען יוסף הצדיק זינדיגט ווען מיט פוטיפר וואלט דאס געווען די ענדע פון די וועלט, דער אייבערשטער וואלט געזאגט איך מאך צו די וועלט, ס'איז נישט דא מער קיין וועלט, און וואס ער וואלט געטון נאכדעם ווייסט מען נישט צו ער וואלט אנגעהויבן א נייע וועלט צו נישט, ווען יוסף הצדיק האט זיך ווען נישט ווען מתגבר געווען וואלט עס געווען די ענדע פון די וועלט, און די זעלבע איז ביי יעדן מענטש אז ער איז זיך נישט מתגבר אויף א תאווה איז עס ביי אים איז עס די ענדע פון די וועלט, אבער דא וואלט געווען די ענדע פון די גאנצע וועלט ווייל דעמאלס האט קיין שום איד נישט געהאט קיין כח, מעמיד צו זיין א נסיון קעגן זנות. נאכדעם וואס נאך איז געשען? וויאזוי איז ער אנגעקומען צו דעם אשת פוטיפר? ווייל דער טאטע האט אים געזאגט גיי קוק דיך אום וואס די ברידערלעך טוען איז ער געגאנגען מיט תמימות זיך אומקוקן און נאכדעם האבן זיי אים נעבעך פארקויפט אזוי ביטער. איז יוסף הצדיק באמת וואלט געקענט האבן טענות כביכול אויפן רבונו של עולם איך האב דיר געראטעוועט דיין וועלט און קוק וויאזוי איך ליג דא צען יאר און נאך צוויי יאר איינגעלייגט. רבונו של עולם, יעצט אז דער שר המשקים איז שוין פיינעלי ארויסגעגאנגען, זאגט אים יוסף הצדיק, ער זאגט אים גארנישט שלעכטס, ער זאגט אים כי אם זכרתני, זאלסט געדענקען וועסט קומען צו פרעה, זאלסט זאגן עס זיצט אן אלטער בחור און ער וויינט און ער קלאגט און קיינער ווייסט נישט פון ווי ער קומט ווען ער קומט און מען זאל אים געדענקען.

איז געווען ווען ס'האט זיך אנגעהויבן מיט יוסף הצדיק'ן אריינצוגיין סימנים פון ייאוש, יוסף הצדיק האט זיך שוין געוואלט מייאש זיין, איך זיץ דא פאר גארנישט, איך בין אן ערליכער מענטש, און קוק וויאזוי איך זע אויס, און ראש השנה ביינאכט האט ער זיך אנגעהויבן צו וואקלען, און האט אנגעהויבן צו באקומען אזעלכע הרהורים פון ייאוש, אזוי ברענגט רב צדוק, אזוי וואכט מען אויף, ער שטייט אויף ראש השנה אינדערפרי. מ'איז געקומען גראד, און מ'האט אים ארויסגענומען פונעם בור, ויגלח ויחלף שמלותיו, דו גייסט שטיין יעצט פאר פרעה פארן קעניג, ס'איז קץ, ויהי מקץ, קץ שם לחושך, זאגט דער מדרש ס'איז געענדיגט פאר דעם חושך, פאר דעם ייאוש וואס יוסף הצדיק איז שיער אריינגעפאלן. מ'נעמט אים ארויס, מ'ברענגט אים פאר פרעה, און יעדער קוקט אויף אים, דאס איז דער וועם מ'האט געזאגט ער האט געוואלט זינדיגן, מען זעט דאך ער איז א געטליכער מענטש, מען זעט אז ער פארשטייט, ער איז א חכם, ער איז א נבון, מען זעט ער קען זיבעציג שפראכן, דער מלאך האט אים אויסגעלערנט ביינאכט זיבעציג שפראכן, ס'איז געווארן פון מבירא עמיקתא לאיגרא רמא אין איין מינוט, פון זיצן אין א קעלער אין א דאנדזשען אין א תפיסה, איז ער געווארן אזוי גרויס אז ער איז געווארן משנה למלך אין ווייניגער ווי אפאר מינוט. און דעמאלטס ווען ער האט געדארפט ווערן משנה למלך האט ער שוין אלעס געקענט, דער מלאך האט אים אויסגעלערנט די שפראך מיט אלעם, וויאזוי קען דאס זיין אזא טשעינדזש אין אפאר מינוט? זאגט אונז די גמרא, בראש השנה יצא יוסף מבית האסורים, דאס איז די סיקרעט, די סיקרעט איז אז ס'איז ראש השנה, ראש השנה קען מען ווערן פון א זיצער פון די תפיסה אויפן נידריגסטן פלאץ ביזן משנה למלך. יעצט וואס איז ס'גרויסקייט פון דעם ראש השנה, די גמרא ברענגט אז אדם הראשון האט געזינדיגט ראש השנה און דער אייבערשטער האט אים ארויס געווארפן ראש השנה פון גן עדן, ווייל ער איז דאך געבוירן געווארן, די וועלט איז באשאפן געווארן כ"ה, און דעם זעקסטן טאג איז דער מענטש באשאפן געווארן. זאגט דאך די גמרא ווען דער אייבערשטער האט אים ארויס געווארפן פון גן עדן. ותשת עלי כפכה. דרש'נט די גמרא, דער אייבערשטער האט אויף אים ארויפגעלייגט די הענט, ווייל אדם הראשון איז אזוי גרויס געווען, פון די ערד ביז צו די זון, אזוי ווי דער אייבערשטער האט אים ארויפגעלייגט די הענט, איז ער קלענער געווארן און ער איז געווארן אזוי א נארמאלע סייז ווי א מענטש. וואס איז די פשט פון דעם? וואס איז די פשט אז ער האט אים קלענער געמאכט? פארוואס איז ער געווען לכתחילה גרעסער און וואס האבן מיר אונז פון דעם אז ער איז געווארן קלענער? זאגן די אלע ספרים אז ראש השנה אז מען טוט תשובה קומט מען צוריק צו אדם הראשון פארן חטא און מען איז אזוי גרויס, מען איז אזוי גרויס מען איז א גרעסער פון די זון, די גמרא זאגט אז אדם הראשון איז אזוי זיין ס'פנים האט אזוי געשיינט אז ער האט טונקל געמאכט די זון ווען מען האט געקוקט אויף אים ס'טייטש ער איז געווען טויזענט מאל מער שיינעדיג ווי די זון. איז דאס איז די ראש השנה, ראש השנה האט דער אייבישטער קלענער געמאכט אדם הראשון און ער ווארט אז אידן זאלן תשובה טוהן אז מ'זאל ווערן צוריק אזוי גרויס ווי פארן חטא, צוריק אזוי גרויס ווי פארן חטא מיינט מען נישט זיי היינט ווערן אזוי הויך ביז צו די זון, נאר מען מיינט אזוי ווי אדם הראשון האט געקענט דערגרייכן ביז העכער פון די זון, אזוי קען מיר אונז צוקומען דורך ראש השנה צו דערגרייכן העכער פון די זון, וויאזוי קומט עס? דאס איז דער קול שופר. און וועגן דעם האט מען אריינגעברענגט דעם קול שופר אין די מלכיות זכרונות שופרות. דער שופר איז אזוי גרויס ווייל ביים הר סיני איז דאך אויך געווען בקול שופר חזק מאוד. דער קול שופר וואס איז געווען בשעת ווען דער אייבערשטער האט אונז געגעבן די תורה, וואס דאס איז דאך געווען נאר מיט ליבשאפט, ער האט דאך אויף דעם געווארט דער הייליגער באשעפער, ער האט אויף דעם באשאפן די וועלט, דעם קול שופר זענען מיר ממשיך אין ראש השנה אז מען זאל צוריק קומען. ותשת עלי כפכה. זאל צוריק קומען אזוי ווי פאר דער אייבערשטער האט ארויף געלייגט די הענט אויף אדם הראשון, און דער טאג קען אלעס איבער דרייען אין א מינוט, אזוי ווי עס האט איבער געדרייט ביי יוסף און פון צו זיצן אין א גריב אז ער זאל זיין שני למלך, און די איינציגע זאך פארוואס דאס איז געשען איז ווייל ער האט זיך נישט מייאש געווען צוועלף יאר, רבותי קיין יאוש איז נישט דא, יעצט עס קומט ראש השנה דארף מען בעטן דעם אייבערשטן תפילה, תפילה דאס איז די העכסטע זאך. ס'דא א הייליגע רמבן אין פרשת בא ס'שטייט ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים איז געווען שלושים שנה וארבע מאות שנה איז רש"י זאגט משנולד יצחק עד עכשיו היו ארבע מאות שנה רש"י מאכט א גאנצן חשבון למעשה אבער דער רמבן וויל וויסן וואס זענען די שלושים שנה. ס'שטייט דאך אז דער אייבערשטער האט געזאגט ביים ברית בין הבתרים פאר אברהם אבינו ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי, יעצט ווי קומט דא אריין דער שלושים וארבע מאות שנה? איז דער רמבן האט דא א גאנצע אריכות, מ'רעדט דא פון דור רביעי עד שלא שלם עוון האמורי, צו דאס מיינט מען. די דרייסיג יאר, צו דאס מיינט מען, פון וועמען רעדט מען, פון די פערדן דור, צו דאס איז פון די אידן די פערדע דור, צו דאס איז די פערדע דור פון אמורי, דער רמבן האט דא זייער א שיינעם לאנגן אריכות וואס די שלושים שנה זענען געווען, יעצט אין דעם אריינצוגיין דאס איז נישט יעצט די צייט, אויב נישט וועל איך נישט קענען אוועקפארן אויף ארץ ישראל אויף ראש השנה, ס'וועט קומען א צייט, אפשר אמאל כ'ל האבן מער צייט וועל איך דאס אלעס צו צעלייגן. אבער למעשה, די רמבן האט דא א גאנצע אריכות, ס'איז כדאי נאכצוקוקן. שפעטער האט די רמבן אינעם אנדערן פסוק, אין פסוק מ ב, שטייט ליל שמורים הוא לשם להוציאם מארץ מצרים, איז זאגט די רמבן אויכעט נאכאמאל ער רעדט פון די שלושים שנה, ער ברענגט צו דעם אבן עזרא וואס ער קריגט זיך אויכעט מיט רש י, יעדער האט דא א מהלך, זאגט ער ווערטער וואס איך וויל נאכזאגן, זאגט די רמבן אזוי, ואני אומר. און איך זאג כי הפשט המחוור, די פשט וואס ס'געפעלט מן הכל פון אלע הוא איז, שנאמר אז מ'וועט זאגן כי הגזירה היתה ארבע מאות שנה מן היום ההוא כאשר הזכרנו והשלושים שנה די דרייסיג יאר הם תוספת עליהם בעון האט דער אייבישטער צוגעלייגט נאך דרייסיג יאר כאטשיג ער האט עס פאר אברהם אבינו נישט געזאגט פארוואס בעון הדור ההוא זאגט די רמבן אזוי כי אם נגזר על אדם בחטאו גלות ועוני טאמער למשל עה א מענטש זינדיגט און ס'איז אויף נגזר געווארן גלות און עוני, לאמיר זאגן שנה, א יאר או שנתיים, צוויי יאר, והוא יוסיף על חטאתו פשע בהם, ער וועט זינדיגן אין די צייט ווען ער איז אין גלות, איז אוודאי יוסיפו עליו שבע על חטאותיו, וועט אים דער אייבערשטער שטראפן אזוי ווי ס'שטייט דארטן אין פסוק שבע על חטאותיו. בגלות ויסורים כהנה וכהנה, נאך גלות נאך יסורים שאין עונשו הראשון הבטחה שלא יענוש בעון שיעשה, דער ערשטער עונש וואס מען האט אים געגעבן איז נישט קיין הבטחה אז ער וועט מער נישט זינדיגן און אז מען וועט אים מער נישט געבן קיין שטראף. יעצט זאגט די רמבן ווייטער, כ'לאז אויס שטיקלעך ווייל דאס איז נישט צום ענין ביי אונז, ולא היתה הבטחה רק באחרי כן יצאו ברכוש גדול, ס'איז נאר איין הבטחה געווען יצאו ברכוש גדול אבער קיין זמן איז נישט געווען, ס'איז געווען פֿיר הונדערט יאר אבער מ'קען צולייגן ווען מ'זינדיגט, והוא מיד או מופלג דאס קען זיין אפילו שפעטער, ס'מוז נישט זיין די זעלבע מינוט וואס מ'גייט ארויס במילא איז דאס נישט קיין הבטחה אז יצאו ברכוש גדול אז ס'קען נישט ווערן פארלענגערט. נאכדעם זאגט די רמבן אפילו דעם גוי האט מען אויך ווען געקענט שטעלן צו ער האט עס געטון אלעס ריכטיג לויט ווי ס'איז נגזר געווארן צו נישט, יעצט ואין שום הבטחה שלא יגרום החטא. לבטלה, ס'נישט דא קיין שום הבטחה אז ס'וועט נישט זיין, דער חטא וועט נישט גורם זיין דו זאלסט מבטל זיין. יעצט זאגט די רמבן ווערטער פחד'יג, ומן הידוע שהיו ישראל במצרים, די אידן זענען געווען אין מצרים רעים וחטאים מאוד, ובטלו זיי האבן מבטל געווען גם המילה זו דאס מילה אויכעט, דכתיב וואס ס'שטייט, וימרו בי ולא אבו לשמוע אלי איש יעדער מענטש את שקוצי עיניהם לא. השליכו, זיי האבן נישט אוועק געווארפן די אלע עבודה זרה, ואת גלולי מצרים לא עזבו, ואומר לשפוך חמתי עליהם בתוך ארץ מצרים, דער אייבערשטער האט געוואלט אויף זיי אויסגיסן זיין צארן אין ארץ מצרים, דאס אלעס איז א פסוק אין יחזקאל קאפיטל כ פסוק ח', און נאכדעם בעט זיך דער אייבערשטער וכתיב און ס'שטייט. ועתה און יעצט, יראו זאלט עטס ענק פארכטן את השם. דעם אייבערשטן, ועבדו אותו און זאלסט אים דינען בתמים ובאמת, מיט תמימות און מיט אמת, והסירו און זאלסט אוועקטון את אלהים, דו זאלסט אוועקטון די אפגעטער אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר, וואס ענקער עלטערן האבן געדינט אין עבר הנהר, ובמצרים און אין מצרים, ועבדו את ה' און דינטס דעם אייבערשטן. דאס איז א פסוק אין יהושע, קאפיטל כ"ד, פסוק י"ד, ועל כן זאגט דער רמב"ן, ארך גלותם, ער האט פארלענגערט זייער גלות. שלושים שנה האט דער אייבערשטער נאך דרייסיג יאר יעצט, והיה ראוי שיתארך יותר, אין אמת וואלט מען געדארפט עס אסאך לענגער, אסאך מער פארלענגערן, אלא זיי האבן געהאט איין זאך, שצעקו והרבו תפילה, זיי האבן געשריגן צום אייבערשטן און זיי האבן אים געבעטן, אונז האבן מיר טאקע געזינדיגט אבער רבונו של עולם העלף אונז ארויס, וזה טעם און דאס איז דער טעם ויאנחו מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם, דאס איז די פסוק אין פרשת וארא, נאכדעם שטייט וישמע אלקים את נאקתם, און נאכדעם שטייט ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אלי.

אין קאפיטל ב' פסוק כ"ה אין דיבור המתחיל וירא אלקים איז אויכעט די רמב"ן מאריך אין דעם אז מען איז געווען זינדיג און נאר די דאס דאווענען און דאס שרייען און דאס קרעכצן האט אונז ארויסגענומען פון מצרים. אונז שטיימער היינט אויפן זעלבן מצב, די וועלט שאקלט זיך, איראן וויל באקומען א נוקלעאר באמבע, ס'איז יעצט דא אן איבערקערעניש, ס'איז דא א מיליאן רעפיודזשיס האט דייטשלאנד היינט אנגענומען, זיי האבן געוואלט האבן א ריינע ראסע, נאר בלויע אויגן מיט בלאנדע האר. אונגערן, רוצחים אכזרים, זיי האבן אוועק געטריבן די אלע רעפיודזשיס וואס זיי קומען פון סיריע און פון אפריקע, דייטשלאנד האט אריין גענומען א מיליאן שטיק, איר ווייסט וואס גייט דארטן זיין אין דייטשלאנד? טינק טווייס, ארץ ישראל האט זיי נישט געוואלט אננעמען, זיי זאגן א תירוץ זיי האבן נישט קיין פלאץ, זיי האבן די מערסטע אווער פאפולעטעד קאנטרי כמעט אין די וועלט, מען רעדט פון אטאם באמבעס, רוסלאנד בויעט זיך אויף, רבותי. דער הונגער איז דא גרויס, מען כאפט נאר נישט. די וואך אליין קומט א אינגערמאן צו מיר וויינען, ער דארף צאלן דרײַ טויזנט זעקס הונדערט דאלער רענט, די לענדלארד האט אים געהעכערט, פרעגט ער וואס ער זאל טון, ער זאגט ער וויל זיך גיין הרג'נען, זאג איך אים כ'וויל דיר זאגן איין זאך, דו ביסט נישט דער איינציגער, און איך זאג דיר נאכאמאל מופטס אוועק, מופטס אוועק, א אינגערמאן קאלט מיך אפ, ער זאגט מיר איך האב אייך געפאלגט, כ'האב מיר געקויפט א הויז אין ליבערטי, פאר פינף און פופציג טויזענט דאלער א ווינטערייזד הויז מיט בריק, דער עולם מוז זיך צו צומופן דאס איז מער נישט קיין פלאץ, אבער דאס איז אויך נישט קיין סאלושען ווייל דארט ווי דו פארסט דארפסט דאך אויך האבן פרנסה, מוזט אנקומען צום אייבערשטן, רבותי ס'איז שוין אזא מין חורבן ביי כלל ישראל, ס'איז שוין נישט דא נישט קיין שפע, נישט קיין פרנסה, ס'איז שוין נישט דא א נארמאלע שטאט ווי צו וואוינען, און מ'מוז אנהייבן צו שרייען צום אייבערשטן. יעצט האב איך געטראכט אזוי, אויב גיין שרייען צום אייבערשטן, ווער איז די בעסטע שרייער? א מאן צו א פרוי? אונז ווייסמער אז די מענער וואס זיי גייען אין שול און זיי קומען אריין און זיי הייבן אן א נעכטיגן טאג, די גמרא זאגט, מסכת בבא מציעא, דף פ ד, הוי זהיר באונאת אשתך, דיין ווייב דארף האבן תשמיש, ליבע, א האג, א קיש, זאלסטו זיין זייער געווארנט אין דעם. ווייל טאמער נישט משום שדמעתה קרובה, די טרערן זענען ביי איר זייער נאנט, און אז זיי שרייען צום אייבערשטן ס'עט נישט ארויסגיין געהעריג, ס'קען דאך קאסטן אדער דאס לעבן, קען דאך קאסטן אסאך זאכן, איז ווער קען דאס בעסטע וויינען? א פרוי, דמעתה קרובה, האב איך געמאכט דעם שיעור פאר די פרויען, טייערע פרויען, עטס ווייסט אין וואסערע א יאר אונז לעבן און אונז גיימער יעצט אריין אין תשעו. איך וויל ענק נאר זאגן אפאר קלייניקייטן וועגן דעם יאר. קודם וויל איך ענק מסביר זיין אז דער הייליגער רמבן ברענגט אין זיין ספר הגאולה אז ס'איז זייער נישט כדאי מ'זאל רעכענען די אלע חשבונות ווייל ווען נישט טאמער ס'געשעהט נישט איז נישט גוט זאגט ער די גמרא ברענגט תיפח רוחן של מחשבי קיצין. די וואס רעכענען אויס ווען משיח גייט קומען די זאל תיפח רוחו. למעשה אבער איז אזוי, לאמיר געבן אביסל חיזוק פארן עולם, דער חפץ חיים האט, ס'איז דא א ספר וואס ס'הייסט החפץ חיים ופעלו און דערציילט מעשות פון חפץ חיים, ציילן דארטן זיינע תלמידים אז אסאך יארן פאר די מלחמה, ווען ס'איז געווען די ערשטע וועלט מלחמה האט דער חפץ חיים געזאגט פאר די תלמידים אז ס'גייט זיין א ריזיגע מלחמה און ער האט זייער זייער שטארק געוויינט, האבן זיי אים געפרעגט און ווי עט מען זיך קענען רעטן האט ער געזאגט בהר ציון תהיה פליטה אז דארטן עט נישט זיין די מלחמה נישט די די ציונים נוצן עס אויס היינט איז די סעיפעסט פלאץ ארץ ישראל נישט דא נאך אזא מקום סכנה ווי ארץ ישראל קיצור דעמאלטס האט ער געזאגט אז ארץ ישראל עט זיין א פלאץ פון רעטן. יעצט ס'איז ידוע אז די דייטשן זענען געגאנגען, זיי האבן געוואלט אריין גיין אויף ארץ ישראל, און ס'איז געווען גרויסע תפילות פון הוסיאטינער פון אנדערע געגאנגען צום אור החיים הקדוש ציון, און זיי האבן געהאט א מפלה דארטן ביי די גרעניץ, יעצט ר' חצקל לעווענשטיין ברענגט ער דארטן האט פארציילט אז דער חפץ חיים האט געזאגט אז ס'גייט קומען נאך א מלחמה, נאך די ערשטע וועלט מלחמה האט ער געזאגט ס'גייט קומען נאך א מלחמה. וואס די ערשטע מלחמה עט האבן געווען א קינדער שפיל אקעגן וואס די צווייטע מלחמה וועט זיין. אזוי האט דער חפץ חיים געזאגט, אזוי ברענגט זיך ביים חצקל לעווינשטיין. נאכדעם ווען ס'איז געווארן נאנט, ס'האט שוין אנגעהויבן צו קומען נאנט צו די צווייטע וועלט מלחמה, האט מען געפרעגט דעם חפץ חיים און וואס עט זיין, האט ער געזאגט, איך וויל ענק זאגן ס'גייט קומען נאך א מלחמה נאך די צווייטע וועלט מלחמה, וואס די צווייטע וועלט מלחמה עט זיין א קינדער שפיל אקעגן די דריטע וועלט מלחמה.

ברענגט ער אזוי אז רבי אליהו לאפין האט פארציילט אז ער האט געהערט פון רבי חנא וואסערמאן אין א דרשה וואס ער האט געדרשנט אין לונדון פאר די מלחמה, רבי חנא וואסערמאן האט זיך ארום געפארן נאך געלט, ער איז געווען דא אין אמעריקע אויכעט, האט ער געזאגט אז ער האט אליין געהערט פונעם חפץ חיים אזוי האט ער געדרשנט אין א דרשה אז ער האט עס געהערט פונעם חפץ חיים, ווען ס'האט זיך געענדיגט די ערשטע וועלט מלחמה האט ער געזאגט אז מלחמת גוג ומגוג גייט זיין איינגעטיילט אויף דריי חלקים. און ער ברענגט א מדרש שוחר טוב אויף תהלים קפיטל קי"ח, און אזוי שרייבט דער מלבי"ם יחזקאל דף ע קפיטל ל"ב פסוק כ"ט, אז ס'גייט זיין איינגעטיילט אויף דריי חלקים, האט געזאגט דער חפץ חיים, די ערשטע מלחמה איז שוין דורך געגאנגען, די צווייטע גייט קומען בערך אין צוואנציג פינף און צוואנציג יאר, און אזוי טאקע געווען, וויאזוי דער חפץ חיים האט געזאגט אזוי געווען, נאכדעם עט קומען נאך א מלחמה, וואס די מלחמה עט קומען אין. דאס עט זיין אזא מלחמה אז די וועלט האט נאך אזא מלחמה נישט געזעהן, צום סוף עט קומען די גאולה. האט דער חפץ חיים געזאגט אז די דריטע וועלט מלחמה וועלן נישט נאר אידן ליידן פון חבלי משיח, נאר גוים וועלן פונקט אזוי ליידן פון חבלי משיח. יעצט, ס'איז געווען א דרשה פון איינעם הרב צבי מאיר זילבערבערג, איז א גרויסער תלמיד חכם אין ירושלים, א גאון א פוסק, האט ער געזאגט א דרשה אנפאנג זמן, אנפאנג דעם ווינטער זמן, האט ער געזאגט, כ'האב געהערט פון אנשים זקנים וואס האבן געדענקט אז הרב אלחנן וואסערמאן איז געווען אין אמעריקע אין תרצ"ט, און ער האט געזאגט מען דארף ווארטן יעדן טאג אויף ביאת המשיח מיט יעדע מינוט, פארוואס? ווייל ס'איז דא א עתו און ס'איז דא אחישנה, האט הרב אלחנן וואסערמאן געזאגט, כ'האב אבער מקובל פונעם הייליגן חפץ חיים אז דער בעתו איז שוין אויכעט כמעט די צייט. זאגט ער ס'דא בחינות פון צען שמיטות נאך די וועלט מלחמה פון תרצ"ט ביז תש"ה איז צען שמיטות איז זיבעציג יאר, דעמאלטס וועט זיין א הכנה לביאת המשיח, און דעמאלטס וועט שוין זיין דער בעתו, ס'וועט שוין נישט זיין דער אחישנה, איז למעשה דער הייליגער חפץ חיים איז אלץ ביזי געווען מיט זיבעציג יאר, צען שמיטות דאס איז זיבעציג יאר, דאס איז דאך וועגן די שמיטות וואס אידן האבן נישט געהאלטן אין ארץ ישראל. דאס איז געווען דער גלות פון זיבעציג. ער פלעגט אויך זאגן אז די. מען האט אים געזאגט אז ס'איז דא א געפערליכע זאך דער קאמוניזם, מען קען נישט דינען דעם אייבערשטן, זאגט ער, עס וועט אנהאלטן זיבעציג יאר. זעט אויס יעדע זאך, יעדע גזירה איז נאר זיבעציג יאר. קאמוניזם האט זיך צובראכן נאך זיבעציג יאר. גרויסע צדיקים האבן נאכגעזאגט די ווערטער פון חפץ חיים און געזאגט אז ציונות וועט זיך אויך נאר האלטן זיבעציג יאר. ס'איז פינישט. די געים איז אווער, וועדער יו לייק איט אר נאט, די ציונים זיי לויפן ארום, זיי לעבן נאך, זיי זענען שוין געפייגערט, ס'איז נאר א מעטער אף טיים, זיי גייען אונטער, נישט נאר מיט מיליטער, איקענאמיש און אלעס. יעצט פאר א יאר איז געווען די סוף פון די זיבעציג יאר, ווייל דאס רעכענען פון תש"ה ביז תשע"ה פונקט דאס זיבעציג יאר, און דאס הייסט שוין דער בעיתו. יעצט ווער ס'עט דעמאלטס נישט תשובה טוהן, שטייט אין רדק אין יואל פרק ג' פסוק ה' לגבי מלחמת גוג ומגוג זאגט ער ווער ס'עט נישט תשובה טוהן דער עט נישט דערלעבן די גאולה נאר זאגט ער די יראי השם און די קדושים די ערליכע אידן ישארו וועלן איבערבלייבן ורבים מעם הארץ יכלו זאלן נעבעך אונטערגיין. יעצט דעי מאמר פון זיבעציג יאר דאס ר אהרן קאטלער האט עס נאכגעזאגט פון ר אלחנן וואסערמאן ס האט עס נאכגעזאגט אנדערע ראש ישיבות הרב פאם וואס האבן עס אויך געהערט פון ר אלחנן וואסערמאן השם ינקום דמו וואס איז נעבעך געהארגעט געווארן איז געווען דא אין אמעריקע מען האט אים געוואלט דא האלטן האט ער געזאגט ער מוז צוריק פארן אין די ישיבה נעבעך און ער איז געהארגעט געווארן יעצט אין די גמרא מסכת סנהדרין דף צ"ז עמוד א' שרייבט אז דאס יאהר וואס בן דוד טוט קומען איז עט זיין סימנים די לעצטע זיבן יאר, יעצט אונז זעהן מיר אלע סימנים דאס ארעמקייט איז דא אלע סימנים זעהן מיר, יעצט די גמרא זאגט אבער אויכעט אז אינעם זעקסטן יאר עט זיין קולות, זאגט רשי וואסערע קולות עט זיין, איז רשי מסביר ס'עט זיין צוויי קולות, זאגט רשי וואסערע קולות, פון תקיעת שופר. יעצט וואס הייסט ס'וועט זיין קולות און תקיעת שופר? יעדעס יאר בלאזט מען שופר. ניין רבותי ווען מ'עט זיך צוגרייטן צום שופר ווען מ'עט ערנסט בעטן דעם אייבערשטן עט דאס זיין די אמת'ער שופר. יעצט דער רמ"ע מפאנו איז מסביר אז די אלע קולות און די סגולות און די עצות און די סימנים וואס די חזל זאגן דאס איז נאר טאמער ס'עט זיין. אחישנה, טאמער ס'איז בעיתוי, איז די אלע סימנים דארף מען נישט האבן ווייל ס'איז בעיתוי. יעצט אזוי ווי האמער פריער געזאגט פונעם הייליגן חפץ חיים אז זיבעציג יאהר נאך די מלחמה וועט שוין זיין דער בעיתוי, דארף מען שוין נישט האבן קיין קולות. אבער ס'איז זייער גוט אז אונז זאלמער זיך דאך, ווי מ'זאגט, מיט דעם קול שופר מייחד זיין און עס בלאזן ווי עס דארף צו זיין. יעצט ווערט געברענגט אין די תיקונים אין זוהר חדש,

אט איז עס שטייט בסוף יומיא די כוונה חבלי משיח, זאגט ער עס שטייט אזוי אין זוהר הקדוש אז חבלי משיח עט זיין זיבעציג יאר ווייל דער ערב רב מעם ישראל עלן זיין די ראשי העם בגלות אחרונה שנאמר והיו צריה לראש, און און דאס זעהט מען דאך, דאס איז דאך אונזער צייט, ווי ווי דא א רב ווי א רבי ווי דא א כלל טוער, אלעס איז נעבעך היו צריה לראש, און ממילא האלט מען שוין דארטן, און די די רבנים לאזן אז מען זאל זיין ככל הגוים בית ישראל. און אין ספר סערת אליהו פון רבי ישראל אלי' וויינטרויב ברענגט ער דארט אז דער ווילנער גאון שרייבט אז די שכינה שרייט שוין זיבעציג יאר די לעצטע זיבעציג יאר אויף די לומדי תורה, קודם זענען אין א גרויסן דוחק, און אויכעט אז ס'איז דא א אידישע שלטון וואס ברענגט ער שוין דעמאלטס דער ווילנער גאון וואס זיי זענען פון די ערב רב און זיי וועלן זיין פון סוף פון גלות און די רשעי ישראל די ערב רב וועלן זיין די ראשי העם און זיי וועלן אויסרייסן דאס אידישקייט זיי וועלן אויסרייסן דאס עם ישראל דאס אידישע פאלק מהקדוש ברוך הוא מתורתו און דאס איז דער אמת'ער גלות. פון חבלי משיח. יעצט דער גרא ברענגט אויך וועגן די זיבעציג יאר פונעם זוהר אז ס'איז דא זיבעציג ווערטער אין פרק כ פון תהלים. דאס איז למנצח מזמור לדוד יענך השם ביום צרה. דאס איז מרומז אויף די זיבעציג יאר פון חבלי משיח וואס אין זוהר שטייט אז דאס וועלן זיין די שווערסטע יארן און דורך דעם און פון ווען דאס וועט זיך ענדיגן צו אין די יארן וועט מען אויסגעלייזט ווערן. איז עס זאגט רבי מאיר סאלאווייטשיק אין דעם ספר פון עובדות והנהגות לבית בריסק אז דער בריסקער רב האט אים געזאגט אז אונז זעמער שוין אין די זיבעציג יאר. יעצט, ס'ווערט געברענגט אין ספר בית אהרן פון רבי אהרן קארלינער א רמז, אין הקדוש ברוך הוא מונה דף אלא שעות, שעות דאס איז שנת ת, ש ע ו. דער אייבערשטער ציילט און ווארט אויף די ת ש ע ו ער זאל אונז קענען אויסלייזן. און ס'שטייט אין פסוק זה הדבר אשר צוה השם תעשו וירא אליכם כבוד השם תעשו דאס איז ת ש ע ו. אחשורוש האט געזאגט פאר אסתר מה שאלתך אסתר המלכה ותנתן לך ומה בקשתך עד חצי המלכות, זאגט רש"י חצי המלכות איז בנין בית המקדש, איז דארט שטייט עד חצי המלכות ותעש, ותעש דאס איז ת ש ע ו איז די גרויסע רמזים אז מען זעט א וועלטס איבערקערעניש די גרויסע רמזים אז דאס איז שוין דאס יאהר וואס דער אייבערשטער גייט אונז אם ירצה השם אויסלייזען די וועלט ליידט מוראדיגע חבלי משיח אין סיריע וואס טוט זיך און אין אפריקע מענטשען ווערן דערטרונקען לויפענדיג פון איין לאנד צום אנדערן לאנד יעדער ליידט מיט דעם חבלי משיח. סאו וויל מען זיך אונז בעטן ביי די פרויען, עטס קענטס וויינען, אונז רוף מען נשים מקוננות, נעמטס ענק וויינען, בעטס ביים אייבערשטן, אונז פארלאמער זיך אויף ענק, עטס זענטס די וואס וועטס אונז ברענגען משיח'ן, עטס זענטס די וואס האטס אונז ארויסגעצויגן פון מצרים, די גמרא זאגט שאף הם היו באותו הנס, ס'דא צוויי שיטות אין תוס', איין שיטה איז אז עטס זענטס גאר געווען די גאנצע נס, פון מצרים האט עטס אונז ארויסגעצויגן מיט ענקערע תפילות און מיט ענקער ערליכקייט, ביי די מעשה פון מרדכי מיט אסתר'ן האט עטס אונז ארויסגעצויגן. ביי די פרשה פון חנוכה האט עטס אונז ארויסגעצויגן, און אזוי פון אלע גלות'ן האט עטס אונז ארויסגעצויגן, בעט מיר ענק, הייבטס אן מתפלל זיין צום אייבערשטן. יעצט קודם כל, פאר מען בעט דעם אייבערשטן, זאגט די גמרא, זאל מען קודם אים לויבן אויף וואס ער האט געגעבן ביז יעצט, און נאכדעם זאל מען אים בעטן אויף ווייטער. וויל איך סתם אריבערגיין א פרשה אין חומש וואס מען האט געלערנט, און אביסל רעדן פון די מדרשים וואס דאס הייסט מען זאל לויבן פארן אייבערשטן אויף וואס ער האט געגעבן ביז יעצט, און בעטן אויף ווייטער, נישט סתם איך בעט, צווחין ככלבים הב הב, דער זוהר זאגט אז אידישע קינדער שרייען ראש השנה געט געט געט, וואס איז די פשט? מען מוז דאך בעטן פון אייבערשטן ער זאל געבן, נאר מען דארף אים קודם מסדר זיין שבחו של מקום זאגן, הייליגער באשעפער געלויבט פאר די אלע זאכן וואס דו האסט אונז געגעבן, ביז יעצט זאלסטו זיין געלויבט און געבענטשט, יעצט בעט מען דיך אויף ווייטער. ס'ווערט געברענגט אין פרשת כי תבוא די פרשה פון ביכורים והיה כי תבוא אל הארץ ולקחת מראשית כל פרי האדמה, עס ווערט געברענגט,

שאין לו טעם אחר ביצירה הראשון, ער האט נישט קיין אנדערן טעם פארוואס ער האט באשאפן די וועלט, ואין קל עליון חפץ בתחתונים, דער אייבערשטער ברויך נישט האבן די אלע זאכן וואס טוט זיך דא אויף אונטן, מלבד שידע האדם, נאר אז א מענטש זאל וויסן ויודה לאלקיו שבראו, ער זאל דאנקען דעם אייבערשטן אז ער האט אים באשאפן. יעצט, ער ר' אליהו דעסלער ברענגט אין ספר מכתב מאליהו חלק א', עבודת השם בנויה על יסוד הכרת הטוב, עבודת השם, איז געבויט אויף הכרת הטוב ועבודת הלב, עבודה שיש בה מן השלימות תהיה רק בהרגשת הודאה, עבודה וואס איז האט אין זיך שלימות איז נאר ווען מען טוט געבן א לויב פארן אייבערשטן, די חזל לערנען אונז זאגט ער, כל כל הכופר בטובתו של חברו לסוף כופר בטובתו של הקדוש ברוך הוא, לסוף גייט ער אין דעם אייבערשטנ'ס טובות אויכעט כופר זיין. אזוי שטייט אין מדרש שמות קפיטל א' פסוק ח' און אין מדרש רבה אויפן פסוק ויקום מלך חדש אשר לא ידע את יוסף, היינט האט ער געזאגט אשר לא ידע את יוסף און מארגן וועט ער זאגן לא ידעתי את השם. יעצט דער סטייפלער ברענגט האט דעם ספר ברכת פרץ אין פרשת בשלח ברענגט ער אזוי, כ'זאג נאך דעם לשון, מניעת הכרת הטוב היא מידה רעה ומרה מאוד, מניעת, די מידה, די שלעכטע מידה פון מונע זיין הכרת הטוב, דאס איז זייער א שלעכטע מידה און א ביטערע מידה, ועיקר הדרך לאהבת השם יתברך ביאר החסיד בחובת הלבבות על יסוד הכרת הטוב, דער עיקר דרך פון אהבת השם זאגט דער חובת הלבבות דאס איז הכרת הטוב, שרייבט ער דא אזוי, הנני מעתיק מה שכתוב בחזל, דער סטייפלער ברענגט צו וואס ס'שטייט אין משנת רב לעזער פרק ז', אין לך קשה לפני הקדוש ברוך הוא יותר מכפיית הטוב, ס'איז נישט דא א גרעסערע שווערע זאך פארן אייבערשטן מער ווי איינער וואס איז כופה די טובה. זאגט ער אזוי, לא נטרד אדם הראשון מגן עדן אלא על כפיית הטוב, אדם הראשון איז געווארן ארויסגעווארפן פון גן עדן ווייל ער האט געזאגט האשה אשר נתת לי, ער האט געבלעימט, ער האט נישט געדאנקט דעם אייבערשטן.

ווען איינער איז א כפוי טובה, זאגט ער מפני שהיא כעין כפירה בעיקר, ווייל דאס איז כפירה אינעם אייבערשטן, האדם הזה כופה טובתו של חברו למחר כופה טובתו של קונו, שכפיות הטובה הוקשה לכפירה בעיקר, אזוי שטייט אין משנת רב לעזער, און זאגט דער משנת רב לעזער הזהרו שלא תכפו טובה, זאלסטו נישט זיין קיין כפוי טובה, שכפוי טובה אינו יכול לקבל מלכות שמים. ס'איז ידוע אז דער אייבערשטער האט געוואלט מאכן חזקיהו'ן משיח. אזוי ברענגט די גמרא אין סנהדרין דף צדיק ד' עמוד א', נאר ווייל ער האט נישט געזאגט קיין שירה, האט דער אייבערשטער געזאגט צו נישט צו דאס איז עס, דו ביסט נישט משיח, די גמרא זאגט ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח וסנחריב גוג ומגוג, זאגט רש"י דארטן פשט ביקש הקדוש ברוך הוא לסתום צרותיהן של ישראל ולעשות חזקיהו משיח, לייגט צו דער מהרש"א זאת משום שאותו דור היה כולו זכאי כמו שאמרו חז"ל שבדקו מדן ועד באר שבע, ולא מצאו עם הארץ, האט דער אייבערשטער געוואלט מאכן משיח, די מידת הדין געזאגט פארן אייבערשטן רבונו של עולם מה דוד מלך ישראל שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך לא עשיתו משיח, דוד המלך האסטו נישט געמאכט משיח חזקיהו שעשית לו כל הניסים האלה האסט אים מציל געווען פון סנחריב און ער איז אויסגעהיילט געווארן פון זיין קראנקהייט ולא אמר שירה לפניך תעשהו משיח לכך נסתתם, ס'איז גענדיגט די גאנצע זאך אז דו האסט אים אויסגעהיילט און דו האסט אים. געפירט די גאנצע מלחמה מיט סנחריב און ער האט אפילו נישט געזאגט א שכוח, קען ער קיין משיח נישט זיין. צוצוקומען צום משיח און דער דור וואס וועט דערלעבן משיח'ן, זיי דארפן כסדר זאגן שכוח פארן אייבערשטן פאר די הצלה וואס ער געבט אונז אז אונז קען מיר עקזיסטירן איין קליינע לעמעלע צווישן זיבעציג גרויסע וועלף. יעצט יעדע פרוי גייט דאך דורך חבלי לידה און הריון מיט לידה מיט אלעם, ס'שטייט ביי ביכורים. א מענטש גייט אראפ אין זיין פעלד און זעט א פייג וואס איז שוין געצייטיג געווארן, דעמאלטס בינדט ער ארום א פאדעם. יעדע פרוי ווייסט אז ווען ס'קומט די צייט ווען דאס קינד איז געצייטיגט און ער דארף ארויסקומען, איז זי אויכעט קאנעקטעד מיטן קינד מיט א קארדל, און נאכדעם דארף מען דאס קינד אנהייבן אויפצוכאווען. סיי דעם גשמיות'דיגן חינוך סיי דעם רוחניות'דיגן חינוך, ווער נעמט די מערסטע קרעדיט פאר די אלע זאכן? די פרוי. יעצט, ס'שטייט

איז לכאורה איז דאך שווער צו פארשטיין א אומן זאגט די גמרא דארף דאווענען בראש אילן ער טאר נישט אוועק נעמען פון די צייט פון זיין בעל הבית און אפילו צו זאגן שלום טאר ער אויך נישט פאר יענעם ווייל דאס איז גזל פארוואס האט מען מתיר געווען אז מען זאל קענען די אלע בעלי אומנות האבן זיך אויפגעשטעלט פאר די וואס האבן געברענגט ביכורים און זיי האבן זיי באגריסט איז זאגט ער. ווייל די ליבשאפט פון ברענגען ביכורים, דאס איז אזא גרויסע ליבשאפט פארן אייבערשטן, אז מען האט מתיר געווען אפילו מען זאל מבטל זיין פון די ארבעט פון בעל הבית. יעצט זאגט דער אלשיך הקדוש, אז וויבאלד ס'איז א חוב מען זאל דערקענען און אנערקענען די גוטסקייט וואס דער אייבערשטער טוט, און דאס איז פון די גרעסטע יסודות אין עבודת השם, אז דער אייבערשטער גיבט פארן מענטש גוטס, לעבן, שפייז, און נאך אלע זאכן. מוז דאך א מענטש באדאנקען דעם אייבערשטן, איז במילא אז ער מוז באדאנקען דעם אייבערשטן אז ער זאל וויסן ווער ס'האט אים דאס געגעבן, און ס'קומט זיך אים נישט, דער אייבערשטער געבט פאר יעדן אפילו ווען ס'קומט זיך נישט, איז במילא האט די תורה געזאגט אז דער ענין פון ביכורים איז אזוי הייליג אז מ'מעג מבטל זיין אפילו פון די ארבעט, פארוואס? ווייל מיט דעם ווייזט ער די גוטסקייט פונעם אייבערשטן אז ער האט אים געגעבן אלעס, און ממילא האט מען אפילו מתיר געווען אז א פרעמדער מענטש זאל אויכעט מיטקוקן די גוטסקייט וואס דער אייבערשטער געבט. יעצט ווערט אויך געברענגט ביי ביכורים איז דא אזא זאך, שטייט אין פסוק והשתחוית זאלסט דיך בוקן, וואס עפעס זאלסטו דיך בוקן? ביי וועלכן קרבן האט מען זיך געבוקט? מען האט זיך דאך ביי קיין שום קרבן נישט געבוקט, נאר די תירוץ איז, אַז אַ מענטש האָט אָנגעזײט אַ פֿעלד, ער האָט זיך געפּלאָגט מיט דעם פֿעלד, ער האָט עס אײַנגאַקערט, ער האָט עס באַמיסטיקט, נאָכדעם האָט ער געלײגט װאַסער און ער האָט אָנגעהױבן צו זען, שלעכטע געװיקסן זאָלן נישט װאַקסן, ער האָט זיך באמת געפּלאָגט בלב ובנפֿש. אַזאַ מענטש, װען ס'װאַקסט פֿאַרן, קען ער אמתדיק פֿאַרשטײן די גדלות השם, װי דער אײבערשטער טוט מיט אים גוטס. װעגן דעם והשתחוית מוז ער זיך בוקן, ער פֿאַלט כּאילו צוזאַמען, דעם גאַנצן קאָפּ, אַלעס. בוקט זיך פארן הייליגן באשעפער, ס'איז נורא'דיג. יעצט למעשה די זעלבע איז ביי א קינד, יעדע קינד איז ביכורים, מען האט א קינד, מען ברענגט אים אויף די וועלט, יעדעס קינד איז א עקסטערע ביכורים, מען האט זיך עקסטרא געפלאגט, יעדע קען פארציילן א גאנצן לאנגע מעשה וויאזוי זי האט געהאט דאס קינד און וויפיל זי איז דורך מיט אלעם. איז אז מען נעמט די קינדער און מען איז מתפלל פאר זיי, מען פירט זיי אויפן ריכטיגן וועג, איז דאס די גרעסטע זאך וואס מען קען טון פארן הייליגן באשעפער. איך וויל אויך אביסל רעדן וועגן דעם שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, אידישע טעכטער צו צולאזן זיך, ס'איז דא אזא ליפא שמעלצער גייט אונז זאגן צו מען זאל זיך יא אפשערן די האר צו נישט, און אפילו מאטא פראנק וואס ער קומט אויפטון פאר צובראכענע אידן. א צובראכענע בחור'ל, ער ווערט שוין אויכעט א דעה זאגער, ער זאגט שוין אויכעט וואס אונזער מסורה איז, צו מ'זאל יא האבן לאנגע האר צו נישט, צו מ'זאל זיך אפשערן צו נישט, דאס ווייזט ארויס ווי פאלש די גאנצע מוטי פראנק איז, און די זינגעכצער מיט די ליפא שמעלצער, ער ווערט שוין א גאנצער פוסק, און נאכדעם איז דא מ'גייט צו די אלע כישוף מאכערס, צו די עתידות זאגערס, צו די חכמים און צו די רעבעס. וואס זיי זאגן צו גרויסע זאכן און נאכדעם וואוינען זיי נעבעך, זיי מאכן זנות מיט די אלע צובראכענע נשמות, אידישע טעכטער, איך וויל ענק זאגן איין זאך, ס'איז נישט דא קיין שום וועג וויאזוי דו קענסט געהאלפן ווערן פון דיין צרות, נאר דורכן אייבערשטן, און צום אייבערשטן ביסטו אזוי נאנט, פונקט ווי יעדער חכם מיט יעדער צדיק מיט יעדער וואס איז שלעפט ביי דיר גרויס געלט איז פונקט אזוי נאנט. און ס'קומט ארויס געוואלטיגע מכשולות פון די אלע זאכן, און מ'דארף וואטשן וואס מען טוט, און נאכדעם איז דא פרויען וואס זיי גייען אנגעטון זייער צניעות'דיג מיט טיכעלעך, אבער ס'הענגט ארויס די נאמען פון די גרויסע קאמפאניס וואס זיי מאכן דאס, דאס איז זייער חציפ'יש, מען קען אמאל זיין אנגעטון מיטן גרעסטן סארט צניעות און זיין די גרעסטע חציפה, איז במילא וואטשטס וואס עטס טוטס, ברענגטס נישט אונטער ענק מיט ענקערע קינדער. מיט ענקערע דורות, און איך זאג נאכאמאל, ווילאנג ליפא שמעלצער האט נאך געזינגען און ער האט זיך געוואבלט, האט עס אויך געעקלט און מענטשן האבן געזאגט אז ס'איז נישט איידל, נאר, גארנישט, וואס קענסטו טון, דאס איז די היינטיגע וועלט. אבער ווען ער האט שוין אנגעהויבן צו זאגן דעות פאר כלל ישראל, דעמאלט זאלט איר וויסן, ער ווייזט ארויס, אז ס'איז נישט תוכו כברו און מען טאר פון אים נישט הערן קיין שום מין הנהגה, און אפילו די זינגען איז אויכעט מטמא, ס'איז מטמא ווייל ס'גייט אריין אין א מענטש און סוף כל סוף גייט עס מאכן א געוואלטיגן רושם אויפן מענטש, און איך וויל נאכאמאל זאגן יעדע פרוי וואס זי האט א פראבלעם און זי דארף גיין צו א דאקטער, צו א סייקייטריסט, צו א סייקאלעדזשיסט, זאל מאכן זיכער אז זי גייט, מען טאר נישט ווי מען זאגט. ט, אויפהערן צו גיין צו אים, מען טאר נישט נישט גיין, טאמער מען איז נאך נישט געגאנגען ביז יעצט און דו ברויכסט האבן העלפ זאלסטו זיכער גיין, נאר א מאן זאל גיין צו א מאן און א פרוי זאל גיין צו א פרוי, ביפאר יו נאו איט ס'עט זיין יענע צרות מיט יענעם חורבן, די גמרא זאגט מיט אלעם מעג מען זיך היילן אבער נישט מיט עבודה זרה און מיט גילוי עריות, דאס איז געהעריג גילוי עריות און קיינער איז נאך נישט ארויסגעקראכן, לעיזער בערלאנד. וואס האט שוין געהייסן א גרויסער צדיק האט אפגעטון וואס ער האט אפגעטון, ער האנדלט שוין יעצט מיט די גאווערמענט ער וויל צוריק, ער קען נישט זיין דארט אזוי אין גלות, און ער זוכט מסתמא א סוויטהארט דיעל, אבער למעשה דעם וועם ער האט אפגעהארגעט דער איז אפגעהארגעט פאר לייף, דאס קען מען נישט צוריק דרייען, רבותי זייטס קלוג. דאנט געט קעריד אוועי, ס'איז נישט דא קיינער וואס ס'קען דיר מבטל זיין די גזירה פונעם אייבערשטן אזוי גוט ווי דו אליינס, מיט תשובה, תפילה, צדקה, ס'קומט יעצט ראש השנה, יום כיפור, סוכות, און טאמער חלילה ס'לאזט זיך אריין אין זנות מיט אלעמען, איז דאס איז נישט קיין ישועה, דאס איז אן אומגליק. סאו אידישע טעכטער, טרייטס צו טוהן קאנסטראקטיוו. טרייטס נישט צו פארכאפט ווערן מיט די אלע זאכן, טרייטס נישט צו פארכאפט ווערן מיט אפילו מיט מאטא פראנק אויך נישט, ביי מיר איז ער אן אויסגעשפילטער פראנק, ווייסט ס'הייסט א פראנק? א ספרדישער פראנק, דאס איז וואס ער איז, ער איז א גארנישט מיט נישט, אז אונז עמיר לעבן גענוג לאנג עט מען נאך הערן ווי ער האט געטאטשט אן אשת איש אויכעט, ער איז גארנישט בעסער ווי אלע אנדערע ווי ישראל האגער, צו ווי די אלע וואס זיי האבן געגעבן טערעפי, ער איז גארנישט בעסער פון נחמיה וועבערמאן אויכעט. פשט, מען האט אים נאר נאך נישט געכאפט אדער נאך נישט געפוינט די פינגער יעצט ער עט זיך אריינמישן וואס אונז זעמער יא אונזערע מנהגים ס'גענוג די אלע באלאוניס וואס האט פארקויפט צו ברסלב ווייל מען מוז פארן צום רעבן און די רבי האט געזאגט די ראש השנה איז מיין און די אלע באלאוניס וואס האט פארקויפט און ס'גענוג ס'האט גענוג אנגעפירט כלל ישראל ביז יעצט ס'זיצן הונדערטער און טויזענטער מענטשן אויף די זונות א גאנץ יום טוב וועגן דעם ס'גענוג אבער מיש דיך נישט אריין אין אפשניידן האר מיש דיך נישט אריין אין מסורות פון דור מפי דור פון חתם סופר ותלמידיו, איך וויל וויסן דער נאמען פראנק פון ווי קומט דאס? וועלכע פראנקען ביסטו? עניוועי, איך וויל זאגן פאר די אידישע טעכטער, לאמיר לעבן אזוי ווי מען האט געלעבט אין די אמאליגע צייטן, מסורות אבות איז נאך דאס בעסטע געפארן מיט דעם וועג, פון די אלע אנדערע זעה איך נישט קיין גרויסע זאכן וואס איז געבליבן, נעבעך. און אפילו ביי אונז ראנגלט מען זיך אויכעט שוין גענוג, מען ראנגלט זיך ביטע ביטערליך ביטערליך. ס'דא אזויפיל צובראכענע שטיבער, ס'כמעט נישט דא א צובראכענע שטוב וואס איז נישט דא א מחלל שבת צו כדומה. נאר וואס? דאס לעבן גייט אן. אבער לאזטס ענק נישט. מענטשן קאלן אפ האסט געלייגט מרדכי בן דוד אז ער איז געווען א רועה זונות, האסט אים זייער באשמוצט, ער איז דאך שוין א בעל תשובה אסאך יארן. איך האב נישט קיין פראבלעם אז ער איז א בעל תשובה, איך האב אן אנדערן פראבלעם, ס'איז געווען א ווייבל וואס האט מזנה געווען מיט אים און דער מאן האט אראפגעשפרינגען פונעם דאך און ער האט זיך געהארגעט און ער פוילט אין קבר שוין אסאך יארן, ס'הייסט ער האט געטוהן תשובה, וויאזוי קען ער דאס צוריק דרייען? האו? אה דער אייבישטער איז א רחום וחנון עט אים מוחל זיין דערווייל איז דא א אינגערמאן וואס ער פוילט אין קבר און וועגן דעם זאג איך ענק דאונט געט קעריד אוועי, וואטש וואס עטס טוטס. נישט יעדער וואס ער קען זינגען א שיינעם ניגון איז א וואוילער מענטש, און א בפרט נאך ער זאל נאך זאגן א דעה אין הלכה, דאס איז זיכער נישט. סא לאמיר זיך אין אכט נעמען, און לאמיר גיין מענער צו מענער פאר טערעפי, פרויען צו פרויען, און לאמיר נישט אויסמישן די אלע זאכן. און די זעלבע מיט קינדער, א יונגעל זאל גיין צו א מאן, און א מיידל מיט צו א פרוי, אוואדע די עלטערן זאלן מיטגיין. שוין. יעצט ווערט געברענגט אין תנ"ך א פרשה פון דבורה וואס זי איז געווען א שופטת, זי איז געווען א שופט, און זי האט געמאכט אויכעט שירת דבורה נאכדעם ווען סיסרא איז געווארן געהארגעט, דאס האט אויך צו טון מיט די אימיה דסיסרא וועגן בלאזן שופר, אבער איך וויל נישט יעצט אריינגיין אין דעם אויך נישט. עניוועי, יעצט למעשה די הפטורה זאג מיר אונז אין פרשת בשלח. איז אין די הפטורה ווי דבורה הנביאה לויבט דעם אייבערשטן זאגט זי. ותשר דבורה וברק בן אבינועם ביום ההוא לאמר בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו ה' שמעו מלכים האזינו רוזנים אנכי לה' אנכי אשירה אזמר לה' אלקי ישראל זאגט זי מן שמים פון הימל נלחמו הכוכבים ממסילותם פון שטער די שטערן פון הימל אין זייער ראוד ווי זיי גייען האבן זיי מלחמה געהאלטן מיט וועם האבן זיי מלחמה געהאלטן? נלחמו עם סיסרא. נחל קישון גרפם נחל קדומים. ס'איז געווען דא זעהט אויס צוויי טייכן איינס האט געהייסן קישון איינס האט געהייסן נחל קדומים? ניין די גמרא זאגט אז ס'איז דער זעלבער טייך די גמרא איז אין מסכת פסחים דף קי"ח זאגט דארטן די גמרא אזוי.

אין תהלים קפיטל ק"ו מלמד זאגט די גמרא שהמרו ישראל באותה שעה, די אידן האבן ווידערגעשפעניגט דעמאלטס ואמרו זיי האבן געזאגט כשם שאנו עולים מצד אח אחד אזוי ווי אונז גייען מיר ארויף מיט איין זייט כך מצרים עולים מצד אחר גייען זיי ארויף פון די אנדערע זייט, זיי זענען געווען קטני אמונה זיי האבן נישט געגלייבט אמר לו הקדוש ברוך הוא דער אייבערשטער זאגט לשר של ים פלוט אותם ליבשה ווארף ארויס די מצריים אין די יבשה. אמר לפניו האט דער ים געזאגט פארן אייבערשטן, רבונו של עולם, כלום יש עבד, איז דען דא א קנעכט שנותן לו רבו מתנה? זאגט רשי, וואס הייסט אז דער רבי געבט א מתנה? זאגט רשי, פרנסה לדגים, ער האט געגעבן צו עסן פאר די פיש, וחוזר ונוטל ממנו, און ער נעמט עס צו, איז דען דא אזא זאך? אמר לו הקדוש ברוך הוא, זאגט דער אייבערשטער, אתן לך אחד ומחצה שבהם, איך וועל דיר געבן נאך אנדערטהאלב מאל אזויפיל. ווייל ביי פרעה שטייט שש מאות רכב בחור, און ביי סיסרא, דא וואס דבורה הנביאה האט געזאגט שירה שטייט תשע מאות רכב ברזל, ס'איז געווען נײַן הונדערט, פרעה איז געווען זעקס הונדערט, און ביי סיסרא איז געווען נײַן הונדערט, דאס איז פופציג פראצענט מער. אמר לו, האט דער ים געזאגט, פיין, איך זעה דו געסט מיר פופציג פראצענט מער, ס'איז זייער פיין, אבער רבונו של עולם יש עבד שתובע את רבו? ס'איז דען דא אן עבד וואס ער גייט מאנען ביים רבי'ן ביי זיין באלעבאס? דאס הייסט איך וועל דיך קומען פרעגן ווען, וואס, ווי און וויאזוי? וויאזוי זאל איך וויסן אז דו באצאלסט? אמר לו האט ער אים געזאגט נחל, נחל קישון יהיה ערב, דער ערב גייט זיין דער נחל קישון. מיד פלט אותם ליבשה, האט דער ים ארויסגעווארפן די מצריים ובאו ישראל וראו אותם, און די אידן האבן עס געזען אז מען האט ארויסגעווארפן די מצריים, האבן זיי שוין נישט קיין מורא געהאט אז אזוי ווי זיי גייען ארויף איין זייט די מצרים ארויף אויפן. צווייטע זייט, דערווייל אבער די פיש זענען געבליבן אן זייער פרנסה, איז איז במילא האט עס דער אייבישטער באצאלט, שנאמר וואס עס שטייט אין פסוק וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים אבבבבבבם, די אידן האבן געזען אלע מצריים געשטארבן אויף שפת הים, יעצט בימי סיסרא איז געווען אזוי.

ער איז געווען אן ערב, ס'איז נישט געווען נאר סתם די נחל קישון, ער איז אויכעט געווען אן ערב אז דער אייבישטער וועט באצאלן זיין חוב. יעצט, באותה שעה אין דעמאלטס צייט, פתחו דגים שבים, האבן די פיש אין ים געעפנט זייער מויל, ואמרו זיי האבן געזאגט אוי ואמת השם, לעולם הללוקה, דאס איז דוד המלך זאגט אין תהלים ואמת ה' לעולם הללוקה, דאס האבן די פיש געזאגט, אזוי זאגט ר' נתן אין נאמען פון ר' הונא. יעצט קומט אויס אז כאטשיג די אידן זענען געווען אויף אזא גרויסע מאמענט בקריעת ים סוף האבן זיי נאך אלץ געהאט ספיקות אין די אמונה און זיי האבן געזאגט אפשר די מצריים קומען ארויס אויף אן אנדערע זייט און זיי וועלן אונז ווייטער הרג'ענען. דער אייבערשטער געוואלט זייער פחד בארואיגן, האט ער זיי געזאגט, איך גיי דיר באצאלן נאך פופציג פראצענט, באט ווארף ארויס די מצריים. אויפן ברעג פון ים. אז אידן זאלן נישט מורא האבן. יעצט, דבורה הנביאה זאגט אין איר שירה, זאגט זי. נחל קישון גרפם, נחל קדומים, ווייל דער נביא ברענגט דארטן אז די שטערן האבן מלחמה געהאלטן פון הימל, די שטערן האבן געמאכט אזא היץ, אז יעדער וואס האט געטראגן אן אייזערנעם פאנצער האט זיך נישט געקענט האלטן אין די הענט. זענען זיי אלע אריין אין ים אריין, אין דעם נחל קישון, דער נחל קישון האט זיי איבערגעפלייצט. יעצט וואס זעהן מיר אונז פון די שירה פון דבורה הנביאה? צו וואס זינגט אונז דבורה הנביאה די שירה? צו ווייזן אז די אידן האבן נישט געהאט קיין אמונה? דאס האט זי געוואלט? ניין. זי האט געוואלט ווייזן אז דער אייבערשטער איז נישט מקפח שכר פון קיין שום באשעפעניש. און ער איז מכיר טובה פאר ווער ס'טוט זיין רצון אזוי ווי ס'דארף צו זיין. איז. אז דער שר פונעם ים האט געזאגט פארן אייבערשטן אז דו נעמסט צו פון די פיש דאס עסן, האט דער אייבערשטער אים געזאגט, איך וועל דיר עס באצאלן, ווייל איך נעם גארנישט צו פון קיינעם. דאס זעלבע לערנט מען ארויס פון די שירות פון דבורה הנביאה אז יעדער באקומט שכר ווער ס'טוט דעם רצון פונעם אייבערשטן, און ווער וועט אויף דעם עדות זאגן, אפילו די פיש פונעם ים, זיי קענען דאך נישט רעדן, אפילו די פיש פון ים, האבן געזאגט שירה ואמת השם לעולם הללוקה. יעצט, ס'שטייט ביי דבורה אשה נביאה אשת לפידות, היא שופטה את ישראל בעת ההיא אין שופטים, פרעגט תוס' א קשיא, וויאזוי האט זי געקענט זיין א שופטת אויף כלל ישראל, א פרוי איז דאך פסול צו פסק'נען? ס'האט נאפס אין די גמרא א גאנצע אריכות, וועט עטס נאכקוקן אין די גמרא מסכת נדה דף נ', שטייט ווער ס'ראוי צו זאגן עדות, ווער ס'מעג זאגן עדות דער מעג פסק'נען. פרעגט תוס' א פרוי טאר דאך נישט, וויל תוס' אריינלייגן א גירסא ווי וועלכער מאן ס'איז ראוי צו זאגן עדות קען פסק'נען, פרעגט תוס' א קשיא דען וואס איז מיט דבורה, ענפערט תוס' דארט איז געווען על פי הדיבור, דער אייבישטער האט אזוי געזאגט איך וויל זי זאל זיין א שופט, שטעל דיר פאר, מורא'דיגע ווערטער. יעצט, דער אלשיך הקדוש איז מסביר פארוואס עפעס דווקא ביי דבורה הנביאה איז נשתנה געווארן די גאנצע הלכה, זאגט דער אלשיך הקדוש א מורא'דיגע זאך, ער זאגט ווייל ס'איז געווען דעמאלטס א צייט וואס אהוד בן גרא איז געווען ער איז געווען א קעניג און אלע אידן האבן געפאלגט און זיי האבן געטון רצון השם ער איז מיט חכמה אריין צו עגלון מלך מואב און ווען אלע משרתים זענען ארויס האט ער אים אריין געשטעקט זיין שווערד עגלון מלך מואב'ס שווערד ער האט עס ארויס געכאפט מיט זיין לינקע הענט און האט אים אריין געשטעקט אין בויך און ער איז געשטארבן. דעמאלטס האבן די אידן מלחמה געהאלטן מיט מואב און זיי האבן געהארגעט צען טויזנט מענטשן פון זיי, עס איז געפאלן א פחד פון די אידן אויף אלע גוים, אזוי שטייט אין פסוק ותכנע מואב ביום ההוא תחת יד ישראל ותשקוט הארץ שמונים שנה, נאכדעם ווען אהוד איז געשטארבן האבן די אידן אנגעהויבן צו טון שלעכטס.
איז וואס האט דער אייבישטער געטוהן דא? א מורא'דיגע חכמה. איך לייג עס צו מיט אביסל א תוספת ביאור, דער אלשיך הקדוש זאגט עס נישט, נאר ס'ווערט געברענגט פארוואס האט דער אייבישטער געשטעלט אז ס'זאל זיין א נביא ביי די גוים, עס זאגט רש"י, ווייל די גוים וואלטן ווען געזאגט, ווען דו געסט אונז ווען נביאים ווי משה רבינו וואלט מען אונז אויך געווען ערליך, האסט אונז נישט געגעבן, זעמער נישט ערליך, האט דער אייבישטער געזאגט, ווייסטו וואס כ'וועל דיר געבן, און ער האט זיי געגעבן א ריכטיגן חברה מאן, ער הייסט בלעם, הער וואס ער האט געטוהן, ער האט געוואוינט מיטן אייזל, ער האט נישט געקענט נעמען א פרוי, ער געוואוינט מיטן אייזל האט ער געוואוינט, דאס איז די נעקסטע סטעפ וואס די אמעריקאנער גוים גייען טוהן נעבעך, נעבעך, נעבעך, זיי וועלן גיין אנהייבן צו וואוינען מיט חיות און מיט עופות, באט עניוועי איז דער אלשיך הקדוש מסביר, דער אייבישטער האט געוואלט אז מען זאל תשובה טוהן, און פרויען זענען ווייעכע נשמות, טייערע נשמות, נאר מ'וועט שטעלן א שופטת א פרוי וועלן זיי אלע אנהייבן תשובה צו טוהן, האט דער אייבישטער געוואלט געבן א טשענס אז א פרוי זאל זיין א שופטת האט ער געמאכט על פי הדיבור, אזוי זאגט תוס' אין מסכת נדה דף נ עמוד א', דיבור המתחיל כל הכשר. על כל פנים, למעשה, יעצט איז דא דא פרויען, און אונז ווייס מיר אז עטס זענטס אסאך חשוב'ער און ערליכער פון מענער, און אז עטס וועטס מתפלל זיין וועט ענק דער אייבישטער העלפן, אונז קוק מיר ארויס אויף ענקערע תפילות, אונז קוק מיר ארויס אז עטס זאלטס גיין דאווענען, פארשטייט זיך די וואס האבן קינדער אין שטוב נישט, די זאלן דאווענען אינדערהיים, אונז קוק מיר ארויס אז עטס זאלטס נאכקוקן ענקערע מענער, זאלטס אנהייבן זיי צו מאכן פאר מענטשן. זאלן דאווענען, זאלן לערנען, זאלן זיך אויפפירן גוט, זאלן נישט ארום לויפן, זאלן נישט טון די אלע מעשים און נבלה, עטס זענטס רעספאנסיבל וואס איז ענקער אויפגאבע, עטס זאלט זען אז דער מאן זאל זיין צופרידן, און ממילא וועט דער אייבערשטער העלפן אז מ'וועט מצליח זיין, אזוי ווי דבורה הנביאה האט געקענט מעמיד זיין כלל ישראל דעמאלטס. אין איר צייט, וואס יעדער האט אויך געטון דעם רצון השם. יעצט וואס האט דבורה הנביאה געטון? דבורה הנביאה זאגט אינמיטן די שירה עד שקמתי דבורה שקמתי אם בישראל, אז ס'איז אויפגעשטאנען דבורה האב איך אויפגעשטעלט אן אם בישראל, וואס מיינט דאס? זי האט אויפגעשטעלט אידישע מאמעס, נישט נאר פאר זיך, נאר זי האט אויפגעשטעלט גאנץ כלל ישראל. וועגן דעם שטייט, דבורה הייסט אשת לפידות. די גמרא ברענגט די תנא דבי אליהו אז ער איז געווען א גרויסער עם הארץ, ער איז געווען א גארנישט מיט נישט, און זי האט אים געזאגט מיין טייערער מאן, דו קענסט אונז קונה זיין עולם הבא, איך וועל דיר מאכן דיקע קנויטן און דו עסט עס טראגן אין שול, דו עסט אנצינדן פאר די תלמידי חכמים זאלן קענען זיצן און לערנען תורה, עסטו האבן א שכר פונקט ווי זיי. אזוי האט זי צוריק געברענגט כלל ישראל אויפן וועג. יעצט, וואס האט איר דער אייבערשטער באצאלט פאר דעם? זי איז געווען איינע פון די זיבן נביאות, וואס האט איר דער אייבערשטער באצאלט פאר דעם? דער אייבערשטער האט איר געזאגט דבורה, אזוי שטייט אין ילקוט שמעוני אין שופטים מ ב. אשת לפידות עושה פתילות למשכן, זי האט געמאכט פתילות פאר משכן, היא מתבוננת ועושה פתילות עבות, זי האט געמאכט דיקע קנויטן כדי שיהא אורה מרובה ס'זאל זיין א שטארקע ליכטיגקייט, אמר לה הקדוש ברוך הוא האט דער אייבישטער געזאגט דבורה דבורה את נתכוונת להרבות אורי, דו האסט געוואלט מרבה זיין, פארמערן מיין ליכטיגקייט, אף אני ארבה אורך ביהודה ובירושלים. און אזוי איז געווען דעמאלטס ווען די אידן האבן געדינט דעם אייבערשטן מיט אמת'דיגקייט. מען דערציילט אויף רש י, דער הייליגער רש י איז געווען א יונגעלע פון עלף יאר און די מאמע האט אים געשיקט לערנען צו די ישיבה פון רבינו יעקב בן יקר, ער איז געווען דעמאלטס א גדול הדור, און זי האט אים געזאגט, מיין קינד, איך פאק דיך איין, איך שיק דיך אוועק, דו זאלסט לערנען תורה, איך שיק דיך צו א גדול הדור. טאמער עסטו לערנען וועט זיין גוט, און טאמער חס ושלום נישט, דו עסט נישט ווערן מלא וגדוש מיט תורה, וועל איך מיך אינגאנצן נישט פרייען דיך נאכאמאל צו זען אפילו. אוי געוואלד! א מאמע זאגט עס פאר רש י? וועל איך אפילו נישט פרייען זיך צו זען. אז מען באגלייט א קינד מיט אזאלכע הייליגע ווערטער, מיט אזאלכע טרערן, גייט עס זיכער אריין. אין דעם קינד, און ווער איז געווען דער דור וואס ער האט איבערגעלאזט? רש י הקדוש האט איבערגעלאזט די רבינו תם, רשבם, דעם רי א זאגט, דער רמב ם שרייבט אויף רש י מעולם לא טעה בדבריו, ער האט זיך קיינמאל נישט טועה געווען. איז דער אייבערשטער זאגט ועושה חסד לאלפים לאוהבי ולשומרי מצותי, פרויען טייערע, אונז קוק מיר ארויס אויף ענק, עטס קענטס טשענדזשען די מענער, עטס קענטס באלייכטן די גאנצע וועלט, עטס צינדטס לעכט. נישט די מענער, עטס קענטס באלייכטן אלע אידישע הערצער, אונז בעט מען ענק זייער שיין, לאזטס ענק אריין אין טרייען צו פאררעכטן ענקער שטוב, ענקערע מענער, ענקערע קינדער, און דער אייבישטער וועט העלפן אז אין ענקער זכות וואס עטס עטס וויינען, ווי העוו א לאט אוו קאנפידענס ענד א לאט אוו טראסט אין ענקערע תפילות, עטס עטס וויינען און עטס עטס. בעטן דעם אייבערשטן וועט ענק דער אייבערשטער געבן און פאר אונז אלע א גוט געבענטשט יאר, וואוילע קינדער, בני חיי מזוני, ס'איז דא אזויפיל צו בעטן, די וועלט רודערט זיך יעצט, דייטשלאנד האט אַכציק מיליאן מענטשן האבן זיי אריינגענומען יעצט א מיליאן רעפיודזשיס, און די וועלט איז אינגאנצן אויפגעשאקלט, הונדערטער טויזנטער מענטשן זענען געהארגעט געווארן אויפן וועג לויפן פאר רעטעניש, ברוך השם אונז זיץ מיר יעצט ווי מ'זאגט. במקום קבוע אבער אויך נישט צופיל ווען עטליכע אינגעלייט געקומען מיר זאגן דעם חודש אז זיי קענען נישט אויסהאלטן איינער ער מוז איבערלאזן זיין שטוב ער זאגט איך קען נישט דער לענדלארד האט גע'ח'ט אויף זעקס און דרײַסיק הונדערט דאלער רענט ווי קען מען דאס אויסהאלטן איך זאג דעם עולם לאזטס נישט איבער די שטוב לאזטס איבער ניו יארק לאזטס איבער וויליאמסבורג דו האסט גארנישט אין וויליאמסבורג צו זען דעם מאנקי אין די מידל זאליקא מיט ארויניקא זאלן טאנצן אויף דעם דארפסטו צאלן זעקס און דרײַסיק הונדערט דאלער א חודש רענט. פארטס עני פלעיס האט מיר יעצט געזאגט א אינגערמאן ער האט מיך געפאלגט ער איז נאכנישט געפארן דאון סאוט ווייל ער איז שוין אן עלטערע מענטש און וויל זיין לעבן די קינדער האט געקויפט אין ליבערטי א הויז פאר צוויי און פופציג טויזענט דאלער א שטיינערן הויז ווינטערייזד און ער מוז זיך אנהייבן ארויסצוציען איך זאג אייביג די יונגע זאגן זיי האבן א פראבלעם מיט חדרים די עלטערע האבן דאך שוין נישט קיין פראבלעם ציטס ענק עטס ארויס און געטס איבער פאר די קינדער די הייזער און אז ס'וועט זיך אנהייבן א מלחמה פאר וועלכן קינד? האסט דאך נישט פאר יעדן קינד א הויז, סא פארטס דאון סאוט, פארטס עני פלעיס, נעמטס ענק צאם דרייסיג פערציג אינגעלייט און פארטס, פארטס מיר נאר נישט אריין דא אין אין ניו דזשערסי, ווייל דא די די יענץ איז די גרעסטע מקום מדבר וואס איז דא דארטן ווי מען קויפט אויס די הייזער, ס'וועט דויערן יארן ביז מען וועט ברענגען דאס פלאץ אז מען קענען ארויס גיין ביינאכט, מען קענען בויען א סוכה אין די גאס, ס'איז דא בעסערע פלעצער אויך אין ניו דזשערסי. עניוועי, דער אייבערשטער זאל העלפן יעדער זאל זיך אויספועלן אלעס גוטס, אונז זעמער דא אויך נישט אין אמעריקע צו סטאביל, מען ווייסט נאך נישט וואס דא וועט מארגן ברענגען, די אונזער פרעזידענט קען אויך נאך אריינלאזן א מיליאן רעפיודזשיס, דעמאלטס וועט מען טאקע זיין אין נישט אין דער ארדענונג, ווייל די רעפיודזשיס זענען אזאלכע מענטשן וואס מען שיקט ארויס די אייסיס חברה מיט די אנדערע חברה כדי אז זיי זאלן נאכדעם קענען מאכן דא אויפשטאנד, זיי האבן דאך נישט וואס צו פארלירן, זיי זענען דאך רעפיודזשיס. עניוועי דער אייבערשטער זאל העלפן א כתיבה וחתימה טובה א גוט געבענטשט יאר פאר יעדן און מען זאל זיך ווי מען זאגט קענען מחזק זיין און די פרויען זאלן זיין אונזערע בעלי תפילות נישט ביים עמוד נאר פארן אייבערשטן און נעמטס ענק אונטער תיקון המעשה מער אפצוהיטן הלכות נידה מער אפצוהיטן הרחקות ס'קומען יעצט משפחה מען טאר נישט געבן נגיעות מיד ליד די אלע זאכן טארן נישט געטוהן ווערן מענטשן זאגן אז דער שיעור אויף קעסטל דרײַ וועגן נגיעות איז אזא מורא'דיגער שיעור ווייל מענטשן האבן נישט געוואוסט די אלע זאכן, מען דארף אנהייבן צו לערנען. און מען זאל גיין אין די מקוואות, מען זאל זען אז מען זאל אפהיטן די חמשה ימי טומאה, די שבעה נקיים, די בדיקות, די הפסק טהרות, די אלע זאכן, און אין דעם זכות וועט אונז דער אייבערשטער העלפן, אין ענקער זכות, בזכות נשים צדקניות נגאלו אבותינו, אין פרשת כי תבוא, אין קאפיטל כ ח, אין. פסוק מ ט, עס איז דא א פסוק ישא השם עליך גוי מרחוק מקצה הארץ כאשר ידאה הנשר גוי אשר לא תשמע לשונו, הנשר דאס איז אמעריקע, דאס איז די איגל, דאס איז דער אדלער, אונז זעמער דא ביי א פאלק וואס זיי פארשטייען נישט וואס אונז ווילן מיר, זיי ברעכן אונטער אונזער חינוך, זיי געבן נאך די אלע געי רייטס מיט אינטער מערידזשעס מיט ס'איז ממש ס'איז א שרעק וואס ס'גייט פאר. אונז דארף מען נאך אזויפיל רחמים אז אלעס זאל אונז געלינגען מגדל זיין די קינדער ערליך, אין דעם זכות וואס די פרויען האבן מתפלל זיין און די מענער האבן אויך מיט מתפלל זיין, וועט אונז דער אייבערשטער העלפן אז מיר וועלן מצליח זיין און מיר וועלן האבן אלע א גוט געבענטשט יאר, און מיר וועלן האבן א יאר וואס עס וועט שוין מען וועט שוין הערן דעם שופר של משיח וואס שיתגלה עלינו במהרה בימינו אמן.